לזכות ר' ארי' בן מרים שיחיה דבורקין ליום הולדת שלו ה' מר חשוון. משיחת מוצאי שבת פרשת נח תש מ.
וואס דער רמבם ברענגט אראפ די גירסא בן ארבעים שנה הכיר את בוראו וואס אלס א מאמר המוסגר איז דא וואס פרעגן אויף דערויף די שאלה פון וואנעט האט עס גענומען דער רמבם אז די גמרא זאגט בן ג' שנים

און הכיר את בוראו איז ער געווען כשהיה בן ארבעים שנה. דא דפוסים וואס שטייט אויך אין רמב ם בן מ ח שנה, איז די מסקנא איז אז ס'איז דא מער נישט ווי אין געציילטע דפוסים וואס זיי האבן גערעכנט דער בחור הזעצער אז דאס איז א טעות הדפוס און נישט געוואוסט אז דער רמב ם בכל כתבי יד שטייט בן ארבעים שנה. פון דא בלייבט זיך אבער אלץ די שאלה, דער רמב ם האט זיכער געוואוסט וועגן די גמרא אין נדרים וואס דארטן שטייט בפירוש בן ג' שנה, אפילו אז מען זאל זאגן אז אין בראשית רבה איז אין אלע כתבי יד ביים פארן רמב ם איז געשטאנען בן ארבעים שנה, איז אבער דא אין תנחומא ובכמה מקומות וואס דארטן שטייט בן מ ח שנה. פארוואס האט דער רמב ם אויסגעקליבן ניט בן ג' שנה? און ניט בן מ ח שנה, נאָר בן ארבעים שנה, און בפרט נאָך אַז דאָ אין אור התורה פון צמח צדק, אין כי תצא דאַכט זיך, איך האָב נאָכגעקוקט אין מפתח ענינים וואו ס'איז דאָס געזען, איז געזען דאָרטן, נישט יעדער האָט געקאָנט געפינען וואָס צמח צדק רעדט וועגן דערויף, זאָגט ער וואָס דאָ איז אויך פאַרשטאַנדיק דער רמב ם, אַז אף על פי וואָס די גמרא זאָגט אין נדרים בן ג' שנה.

און דאס וואס אין משכן איז אויך געווען מעם ח' קרשים מיט נאך כמה וכמה עניינים, ושמתי כדכד שמשותיך וואס כדכד ביידע צוויי מאל כד איז אויך בן מעם ח' ווי ער איז דארט מפרש די עניינים ווי דאס איז פארבונדן מיט הכיר את בוראו און ברענגט ניט אראפ די גירסא פון בן ארבעים איז דאך דערפון פארשטאנדיק אז דאס איז ביים צמח צדק מער נתיישב האט זיך זיכער געוואוסט אויך פון דעם רמב ם, אף על פי כן איז וואסער טאקע דער טעם פון רמב ם וויבאלד עס איז דא בכמה מדרשים וואס קרוב לומר אז דער רמב ם האט געזען אויך יענע מדרשים וויבאלד ער ברענגט בכמה מקומות וואס דער יסוד של פון זיינע עניינים איז וואס אזוי שטייט אין תנחומא

ניט די גירסא פון בן ארבעים ושמונה. יש לומר בפשטות ווי מפרשים זאגן אז דער רמב ם איז אויכעט לערנט ווי דערנאך ברענגט עס דער צמח צדק אז עס איז ניט קיין פלוגתא צווישן נדרים, מסכת נדרים, און דער בראשית רבה אז די התחלה איז געווען כשהיה קטן בן ג' שנים. און דער סוף איז געווען ווען ער איז געקומען לתכלית איז ווען ער איז געווען בן ארבעים שנה. פארוואס ברענגט ער אראפ דעם מספר השנים דערפאר וואס אין דעם מספר השנים שטייט א ביאור פארוואס האט טאקע ביז דעמאלט געווערט און ניט מערער, דערפאר וואס א משנה בן ארבעים לבינה. און ווי ס'משמע פון דער משנה איז דאס ניט א ענין וואס פארבונדן מיט מתן תורה. וואס דעמאלט איז געווען א שינוי בעולמות, נאר דאס אין טבע הבריאה, פונקט אזוי ווי בן עשרים לרדוף, אדער בן תשעים לשוח, על דרך זה בן ארבעים לבינה, איז דאס פארבונדן מיט טבע הגוף און ווי די נשמה געפינט זיך אין גוף, איז דערפאר פון די פארשידענע גירסאות, קלייבט אויס דער רמב ם אט א די גירסא וואס זי האט גלייך א ביאור מיט א משנה. וואס די משנה זאגט בן ארבעים לבינה, און דאס נעמט אויכעט אראפ א שאלה וויבאלד דאס איז געווען בן ארבעים לבינה אפילו ווען ס'רעדט זיך ניט וועגן איינעם וואס ער קאכט זיך פון דער צייט ווען ער איז א קטן כדי צו פארשטיין דעם ענין, אף על פי כן גיט מען דעם כלל אז אף על פי וואס ער האט אנגעהויבן לערנען בן חמש למקרא ניט בן שלושה. און דערנאך אז ער קומט צו בן ארבעים קומט ער לבינה, און ביי אברהם אבינו האט דאס גענומען נאך אכט יאר, אמת טאקע עס איז געווען בדורותיו ווי ער מבאר אין רמב ם אז ער איז געווען אן איין און איינציגער און די גאנצע אלע ארום אים איז געווען אנדערש, אבער אף על פי כן ווי בן א פון דריי יאר אן האט ער אנגעהויבן שוין טאן אין דעם, וואס דאס איז צוויי יאר פאר בן חמש. וואס דעמאלט איז ער שוין אויכעט א קצת הבנה, על כל פנים אין פשוטו של מקרא. און אז ס'איז געקומען צו ארבעים איז ער נאך דערצו ניט אנגעקומען. אט דערפאר קלייבט אויס דער רמב ם די גירסא פון בן ארבעים לבינה, וואס דערפאר איז אויכעט א ב' די גירסא פון בן ארבעים, וואס דאס איז פארבונדן מיט בן ארבעים לבינה.

דעם בורא, על אחת כמה וכמה פון בן ארבעים ביז בן ארבעים ושמונה איז ער זיכער געשטיגן אלץ העכער און העכער, אף על פי כן ברענגט עס נישט דער רמב ם, ווארום מצד דעם טעם האט ער זיך זיכער נישט אפגעשטעלט ביי ארבעים ושמונה, איז זיכער ער געווארן ארבעים ותשעה האט ער געוואוסט נאך מער, ועל דרך זה ווען ער איז געקומען צו שלימות ימיו, ווען ס'איז געווען דער בן ק שבעים א מאה ושבעים וחמש שנים, ווי מ'זאגט אז תלמידי חכמים אין להם מנוחה ילכו מחיל אל חיל, על אחת כמה וכמה וואס ביי אברהמ'ן שטייט עס בהדגשה אז אברהם'ס ענין איז געווען הולך ונוסע אן א הפסק, ס'איז טאקע געווען הנגבה אין זיין מידה און אין זיינע עניינים, ס'איז אבער געווען הולך ונוסע, בלשון הווה. וואס דאס איז פארבונדן מיט תמידות, ווי רש י טייטשט אפ בכמה מקומות, אז שטייט לשון הווה וואס דאס איז לשון תמיד, כמבואר במפרשי המקרא והנביאים ובמפרשי התנך בכלל. וואס דערפאר איז דער כללות הביאור, אז זאל אויך נישט זיין קיין סתירה פון דעם רמב ם בנוגע צום צמח צדק'ס ביאור, אויך קיין סתירה מיט מסכת נדרים איז דאס ניט, ווארום ווי דער צמח צדק איז דאס מפרש, אז דעמאלט איז געווען התחלת העיון, ווי דאס גופא איז שוין געווען אן ענין א שינוי עיקרי פון די גאנצע וועלט ארום אים, ביי זיי איז גאר ניט געווען אין דערויף קיין ספיקות אז ס'דארף זיין ווי דאס איז געווען ביז דעמאלט, אז הוחל לקרוא, הוחל מלשון חולין. און איז נאך פון אנוש'ס צייטן אן ווי דער רמב ם איז מאריך בארוכה, דערנאך איז לגבי דער דרגה אין עבודת השם או ידיעת השם ווי דער רמב ם רעכנט דארטן איז אויף דערויף גענוג ארבעים לבינה, בשעת מען דארף אבער אנקומען צו דער דרגה ווי דער צמח צדק וועגן וועלכער ס'רעדט דער צמח צדק, וואס דאס איז פארבונדן מיט אן נאך טיפערע השגות והבנות, ביז וואנעט אז מען דארף האבן די קניית התורה אט דעמאלט דארף מען האבן די מ ח מעלות, וואס אט דעמאלט עס ברענגט וואס דערפאר איז דער צמח צדק ברענגט אראפ די גירסא פון בן ארבעים ושמונה שנה הכיר אברהם את בוראו און דערפאר איז אויך קיין קשיא נישט היתכן און נאך דעמאלט איז ער זיכער געגאנגען אלץ העכער און העכער דאס אבער העכער אין עניינים אין טוב וקדושה עצמם אבער אין שלימות הטוב ושלימות הידיעה האט ער שוין געהאט נאך איין גירסא בן ארבעים, נאך א צווייטע גירסא בן ארבעים ושמונה.